יא, אונז ווייסן אז דער אייבערשטער האט אסאך מלאכים וואס אונז האמיר געלערנט ברוך השם, אז דא שטייען מיליאנען מיליאנען מלאכים וואס דער אייבערשטער האט, און פארוואס דארף ער האבן אז זיי זאלן אים לויבן? און דער תירוץ איז, מיר דארפן עס האבן, דער אייבערשטער דארף עס נישט האבן בכלל, דער אייבערשטער דארף נישט האבן דאס בכלל, נאר דער אייבערשטער וויל אונז געבן א מאדעל ווי אזוי אונז דארפן לויבן די אייבערשטער. די מלאכים שטייען אלע צוזאמען און זיי לויבן דעם באשעפער און אונז דארפן זיך לערנען פון דעם ווי אזוי אונז דארפן דארפן לויבן און דאנקען די אייבערשטער און זאגן ביי קדושה זאגט מען נקדישך ונעריצך כנועם שיח און אשכנז זאגט מען נקדש את שמך לעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום אונז זאלן אונז אונז מ'זענען מקדש דיין נאמען פאר אייביג אזוי ווי די אזוי ווי די מלאכים זיי די זיי דאנקען און דינען דיך אויף יענע וועלט. און די ווארט לעולם איז זייער אינטערעסאנט אז לעולם זיי א גאנצע צייט מלאכים ענדיגען נישט זיי לויבען און לויבען און דאנקען די אייבישטער פאר נצחיות נישט דא קיין זאך אונז מענטשן זענען געבינדן צו צייט. יענקי הערט נישט צו קיין ווארט. נא לייג עס אראפ פליז. נא לייג עס אראפ. אונז זענען מענטשן זענען געבינדן צו צייט, דאס הייסט אונז מענטשן איז דא א זאך וואס הייסט צייט יא, אונז ווייסן ווען גייסטו אין חדר, מארגן ניין אזייגער, ווי לאנג איז ליקוטי, ווי לאנג איז, א שעה, א האלבע שעה, א שעה, ווי לאנג איז א טאג, טווענטי פאר האוערס, אונז זענען געבינדן צו צייט, די וועלט איז געבינדן צו צייט, רוחניות איז נישט געבינדן צו צייט, ס'איז לעולם עולם פאר אייביג און אייביג און אייביג און אייביג.

אונז פארשטייען נישט ווייל אונזער קליינע קאפ קען נישט פארשטיין אזא זאך. דעטס רייט, ווייל אונז קען נישט פארשטיין וואס עס מיינט פאר אייביג. און דאס איז א זאך, יא, און דאס וואס אונז דארפן לערנען פון די מלאכים איז צו דאנקען און דאנקען די אייבישטער פאר אייביג אייביג, ווילאנג א מענטש לעבט דארף ער דאנקען און דאנקען א גאנצע צייט וואס מער ער קען. שפעטער ביים דאווענען זאגט מען, ועל מאורי אור שיצרת, המה יפארוך סלה. ווייטער פאר די ליכטיגקייט וואס דו האסט אונז געמאכט, וואס דו האסט באשאפן המה יפארוך סלה וואס זיי דאנקען און דאנקען פאר דיך. און דעם שפעטער זאגט מען ברוך אתה השם יוצר המאורות, מיר דאנקען די אייבערשטער פאר די פאר די זון, פאר די ליכטיגקייט וואס ער האט אונז געגעבן. האסטו שוין אמאל געזאגט שכוח פאר די אייבערשטער, שכוח אייבערשטער דו האסט מיך געגעבן א זון? יענקי האסט אמאל געזאגט שכוח די אייבערשטער פאר א זון? ניין. מען גייט אינדרויסן, ס'איז ווארעם, ס'איז ליכטיג, אלעס איז שיין און פיין, מען חלומ'ט נישט פון צו זאגן שקויעך פאר די אייבערשטער, אבער דאך יעדן טאג זאגסטו יא יוצר המאורות, יא, און מען זאגט נישט, מען טראכט נישט וואס מען זאגט, נאר אבי מען זאגט, אקעי, ס'איז בעסער ווי גארנישט, אבער נישט אסאך מער ווי דאס. א מענטש זאגט, יעדן טאג זאגסטו ברוך אתה ה' אלוקינו יוצר אור ובורא חושך, דו ביסט דער וואס האט באשאפן לעכטיגקייט, באשאפן.

כ'וועל עס שפעטער זאגן. שפעטער זאגן אונז המאיר לארץ ולדרים עליה אונז דאנקן די אייבערשטער המאיר לארץ דער וואס באלייכט די וועלט, ולדרים עליה און די וואס וואוינען אים אויף דער וועלט, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אזוי אסאך זאכן וואס אונז דאנקן די אייבערשטער פאר די ליכטיגקייט וואס די זון טוט אלעס פאר אונז און גארנישט, א מענטש קען אדורכגיין א גאנץ לעבן און נישט קיין איינמאל זאגן שכוח באשעפער האסט מיר געגעבן א זון, האו קרעיזי איז דאס? האו קרעיזי איז א מענטש קען אדורכגיין א גאנץ לעבן און טון אזוי, און די זון טוט די זון טוט אזוי אסאך פאר אונז, אונז ווייסן גארנישט, ערשטנס וואלט געווען פיטש בלעק, צווייטנס וואלט געווען פריזינג קאלד, די אלע פלאנצן און אלע בלומעלעך אלע דארפן האבן די סאנלייט, יא, וועסט אמאל אריינלייגן א זאך אין א טונקעלע צימער. עס נישט קענען וואקסן, פארוואס זאל עס נישט וואקסן? ווייל ס'דארף האבן סאנלייט, א מענטש דארף האבן זון, א מענטש, שטעל דיך פאר דו וואוינסט אין א בעיסמענט א גאנצן טאג און ס'איז פיטש דארק, א טאג ביי נאכט, א טאג און נאכט, וואוינסט לעבסט די גאנצע צייט אזוי, ס'איז זייער זייער נישט באקוועם פאר א מענטש, א מענטש קען נישט לעבן אזוי, מענטשן קענען נישט וואוינען אין פלעצער וואס עס קומט נישט אריין קיין סאנלייט, סאו די זון טוט אזוי אסאך פאר אונז, און גארנישט, מען גייט אדורך יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל אן קיין גארנישט קיין אכטונג געבן אויפן זון, דאס איז אונזער ארבעט, אונז גייען אויפן גאס, יעדן טאג גייט מען אויפן גאס, יעדן טאג זעט מען די זון, נישט קיין חילוק צו ס'איז שיינע וועטער צו ס'איז נישט קיין שיינע וועטער, אבער לעכטיג איז עס, ביסט נאך קיינמאל נישט אויפגעשטאנען אינדערפרי און געזאגט הע, אינטערעסאנט, היינט איז נישט געווארן ליכטיג, ס'איז געבליבן ס'איז געבליבן טונקל, אכט אזייגער ס'נאך טונקל, ניין אזייגער, טונקל, צוועלף אזייגער נאכמיטאג, פיטש דארק. איינס אזייגער, פיטש דארק, אוי, דער אייבערשטער האט פארגעסן ארויפצונעמען די זון, ס'איז אמאל געשען? קיינמאל נישט. קיין איינמאל נישט. סאו די ערשטע זאך וואס אונז טוען אונז דארפן דאנקן די אייבערשטער פאר די ליכטיגקייט, פאר די זון וואס ער האט אונז געגעבן. וואס קומט די נעקסטע ברכה? די נעקסטע ברכה קומט, אהבה רבה, א ברכה אויפן תורה, די אייבערשטער געבט אונז די תורה און מ'בעט אונז, ותן בלבנו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, יא, מען בעט אויפן תורה, זאגט ער די ערשטע זאך וואס דו זאלסט טון איז, בעטן, די דאנקען פאר די ליכטיגקייט וואס דאס פארשטייסטו, דו זעסט די גוטסקייט, דו זעסט די ליכטיגקייט, דו זעסט די מורא'דיגע זאכן וואס קומט ארויס פון טונקלקייט, וואס איז די נעקסטע זאך דו דארפסט טון? אז דו פארשטייסט דאס, קענסטו דאנקען דעם אייבערשטן און זאגן וואס ער איז הבוחר בעמו ישראל באהבה, דו ביסט דער וואס האט אויסגעקליבן כלל ישראל, וואס דאס איז די נעקסטע זאך, וואס דו זעסט נישט די בענעפיט פון דעם, נאר דו גלייבסט, ביסט א איד. אז דו קענסט זאגן שכוח אויף א זאך וואס דו זעסט די בענעפיט, דעמאלטס קענסטו זאגן א שכוח אויף א זאך וואס דו זעסט נישט דירעקט די בענעפיט. אוודאי זעען אונז די בענעפיט פון באקומען די תורה, אבער עס איז אנדערש די זין, קענסט עס שפירן, דו זעסט עס, דו פילסט עס. דער אייבערשטער זאגט אך זאג מיך א שכוח אויף א זאך וואס דו זעסט וואס טוט זיך, דו זעסט די ליכטיגקייט, דו זעסט די זין, שפעטער די נעקסטע זאך דו קענסט מיר זאגן שכוח אז איך האב דיר געגעבן די תורה, און דעמאלטס אויב דו זאגסט שכוח וועל איך דיך טאקע געבן א געשמאק אין לערנען, א חשק אין לערנען, איך וועל דיר געבן א אפענע קאפ צו פארשטיין תורה, אבער אלעס קומט פון זאגן שקויעך, שקויעך, שקויעך. און מארגן, יאנקל, ווען מען גייט אויפן גאס, און ר' שלמה, מארגן ווען מען גייט אויפן גאס, גייען מיר טראכטן, קוק וואס פאר געוואלדיגע זין דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, קוק וואס פאר געשמאקע פרעזענט ער האט אונז געגעבן, ווי גליקליך זענען מיר, ווי העפי אונז דארף מען זיין.

אבער אונז שטעלן זיך נישט פאר, ווייל מען נעמט עס פאר גראנטעד, אוודאי, יא, דאס איז א נארמאלע די זין, אוודאי, ווען האט מען געטראכט, וואס מען געטראכט די זין זאל נישט קומען, ווער, וואס דארף איך זאגן שקויעך פאר דעם, און דער תירוץ איז ניין, מען דארף יא זאגן שקויעך, יעדע זאך וואס דער אייבערשטער מאכט פאר אונז, דארף מען זאגן שקויעך פאר דעם. און יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאפטס געזונטערהייט און שטייטס אויף געזונטערהייט.